יעדער יום טוב האט זיך אויך זיין עניינו של יום. אלטער רבי זאגט אין שולחן ערוך אזוי ווי ס'איז די הלכה פון הלכות חג בחג איז די הלכה רעדן יום טוב די עניינו של יום ניסא של יום. דאס איז יעדער יום טוב האט דאך א תוכן פנימי א געוויסער תוכן און ענין וואס אין דעם וואס דאס איז דער תוכן המיוחד וואס וואס דער מעסעדזש ווי מ'זאגט וואס גיבט זיך ארויס אין יענעם יום טוב. און ס'איז א דבר הפשוט, א פארשטאנדיגע זאך, אז דער תוכן היום פון יעדן יום טוב איז נישט נאר א זאך וואס איז נוגע, וואס איז נוגע פאר אידנס אויפפירונג צו וויסן נאר יענעם טאג, אויב ס'איז א תוכן מיוחד וואס מען האט קובע געווען א יום טוב צוליב דעם צוליב דעם ענין, איז דאס א זיכערע זאך, איז א זאך וואס א איד דארף האבן א גאנצן יאר. נאר ס'ענין, ס'איז די זאכן זענען איינמאל א יאר, נעמט מען א טאג וואס אין דעם איז דער זמן וואס מ'איז זיך מתבונן אין דעם תוכן מיוחד, על מנת צו נעמען פון דעם, און דאס דאס האלטן אין זיך ביי זיך פאר א גאנצן יאר, נישט נאר פאר יענעם טאג אליין, דאס איז דער איז על דרך זה, אזוי ווי מען זאגט שבועות איז זמן מתן תורתינו, מתן תורה שבועות גיט א גיט א נתינת כח אז א גאנצן יאר זאל די ברכות התורה דער אשר בחר בנו מכל העמים זאל זיין מיט מיט אן אנדער חיות מיט אן אנדער לעבעדיגקייט, על דרך זה פסח איז איז יציאת מצרים איז דאך א זאך וואס זכירת יציאת מצרים איז דאך א מצוה יעדן טאג, נאר דער כח אויף דעם, דער זמן מיוחד וואס מען שטעלט זיך אפ אויף דעם ענין, איז דאס איז דאס פסח, על דרך זה על דרך זה סוכות איז דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז באשיצט מזרם וממטר איז דאס א זאך וואס מען פראוועט אויף ספעציעל סוכות, אבער על מנת דאס געדענקען א גאנצן יאר, איז על דרך זה פורים, פורים איז אויכעט א תוכן, וואס איז דער תוכן פון פורים וואס דארף אריינברענגען אין א אידן משך'ן גאנצן יאר? דער תוכן פון פורים איז דער ענין פון ימי משתה ושמחה, דער ענין פון שמחה. פון שמחה אין עבודת השם, דאס הייסט ס'איז פאראן, אזוי ווי די גמרא זאגט ק א אויף די פסוק קימו וקיבלו היהודים קימו מה שקיבלו כבר, ס'איז פאראן מתן תורה, אידן האבן מקבל געווען דער תורה, און דערנאך ווערט דער תורה נקבע אין דעם סדר החיים, ס'ווערט, מ'ווערט איינגעוויינט אין דעם, מ'ווערט איינגעוויינט אין תורה ומצוות. אבער בכדי אז דער אז דער אז דער תורה ומצוות זאל זיין א זאך וואס מאכט א מענטשן צופרידן נעמט אים ארויס פון זיינע כלים מאכט אים אזוי מיט א ספעציעלער שמחה איז אויף דעם איז דא א ספעציעלע יום טוב פון פורים זאל זיין א שמחה עד דלא ידע אז מ'דארף זיך פרייען זיך נישט זיך נישט איינגעוויינען ווערן מיט דעם מיט דעם שמירת תורה און מצוות נאר זאל זיין א שמחה מיוחדת דאס איז די פשט אין די גמרא קימו מה שקיבלו כבר דאס איז קיבלו מתן תורה איז קיבלו כבר.

שמחה למעלה ממדידה והגבלה, מען זאל ארויסגיין פון די כלים פון תורה און מצוות, דאס איז דער הויפט, קימו מה שקיבלו כבר, מען האט שוין מקבל געווען די תורה, אבער ס'קיבלו כבר, מען ווערט שוין איינגעוויינט אין דעם, דאס ווערט שוין דעם סדר, מען איז שוין א פרומע איד, מען ווערט שוין איינגעוויינט אין דעם, פורים איז קימו מה שקיבלו כבר, דאס וואס מען האט שוין, וואס מען איז שוין מקבל געווען, דאס איז שוין געווארן א חלק פון אונזערע לעבן, זאל מען דאס מיט א שמחה מחודשת צוקומען צו דעם, דאס איז דער, דאס דארף פורים זיך אויס, געבן דעם, דעם, דעם כח אויף דעם, אויפן גאנצן יאר, אויף דעם שמחה, דעם. ארויסגיין פון די כלים פון תורה און מצוות. נאר וואס איז טאקע, ווי קומט מען צו צו דער שמחה און וואס איז דער וואס איז דער וואס איז דער ענין פון דער שמחה? לכאורה ס'דא א הלכה אין רמב ם, זייער א אינטערעסאנטע הלכה וואס דער רמב ם זאגט בנוגע צו אין די סוף וואס דער רמב ם רעדט וועגן פורים, דער רמב ם זאגט אזוי, זאגט מוטב ל, ס'איז פאראן דאך די דריי מצוות פורים, באופן כללי וואס דער רמב ם רעדט דא, ס'איז דא די מצוה פון שמחה און משתה, סעודת יום טוב, סעודת פורים, דערנאך איז פאראן דער מצוה פון משלוח מנות, דערנאך איז פאראן מתנות לאביונים. איז מקרא מגילה איז איז א דבר מוגבל מ'קען מקיים זיין די מקרא מ'קען ליינען די מגילה איין מאל חייב אדם לקרותה בלילה ולשנותה ביום ס'נישט שייך עס ליינען די מגילה מער מאל ס'דא א חיוב צוויי מאל ליינען די מגילה אבער די סעודה דארף מען דאך ס'איז נישטא קיין שיעור ווי כ'מיין מ'קען דאך פראווען מ'קען דאך פראווען אין א אין א אין א אסאך מאכלים מיט אסאך מינים ס'איז נישטא קיין שיעור מוגדר אויף וויפיל פונקט מ'דארף עסן די סעודה על דרך זה אין משלוח מנות ס'איז דא א שיעור למטה מ'קען נישט געבן ווינציגער ווי צוויי מנות צו איין מענטשן אבער מ'קען דאך מרבה זיין. און דער רמב ם זאגט אזוי, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, ס'איז בעסער פאר א מענטשן צו מרבה זיין אין די מצוה פון מתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. בעסער ווי, בעסער מרבה זיין אין מתנות לאביונים, מער ווי צו מרבה זיין אין דעם, אין זיין סעודה מיט משלוח מנות. פארוואס? זאגט ער, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, ס'איז נישטא קיין גרעסערע און, און, זאג, שענערע שמחה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, ס'איז נישטא קיין גרעסערע שמחה ווי צו משמח זיין

לב שפלים, און ער מאכט אויפלעבן, ער ברענגט שמחה צו לב נדכאים. אזוי זאגט ער, מוטב להרבות בשמחת משלי במתנות לאביונים ווייל מיט דעם אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים, און ער ווערט א דומה לשכינה, ווייל עס איז דומה לשכינה. דער שכינה איז משמח להחיות רוח שפלים. ס'איז נישטא קיין מקור אויף דער רמב ם. דער משנה זאגט אז ראויים הדברים אליו, ס'איז כאראקטעריסטיש פארן רמב ם זאגן אזא זאך, אבער ס'שטייט נישט קיין מקור אין גמרא פאר דער רמב ם. אבער די שאלה איז, וואס זאגט דער רמב ם? ס'קומט פורים, ס'איז דא דריי מצוות פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים און סעודת פורים. מצוות עשה שהזמן גרמא, וואס וואס פראוועט מען אין דעם טאג? פראוועט מען פורים. זאגט דער רמב ם, אין וואס זאלסטו זיך מרבה זיין פורים? זאגט ער, זאלסט מרבה זיין אין מתנות לאביונים. פארוואס? און ער ברענגט א פסוק, א גרעסערע מעלה וואס איז פארהאן אין מצוות הצדקה, להחיות רוח שפלים. פיין.

דער רמב ם רעדט דאך אין הלכות מגילה דארף ער דאך ארויסברענגען ווי זאלסטו פראווען פורים אין דעם העכסטן פארנעם איז כך וכך, זאג, ווי, דער רמב ם רעדט דאך אין הלכות פורים, ווי זאל מען פראווע זיין פורים אין דעם אין דעם מאקסימום אופן, זאלסט מרבה זיין אין מתנות לאביונים, גיב עפעס א טעם פארוואס דער ענין פון פורים עפעס איז מחייב מרבה זיין אין מתנות לאביונים, דער רמב ם זאגט א מעלה אין צדקה בכלל, וואס פארא שייכות האט עס דערפאר זאל מען מרבה זיין פורים אין צדקה? ס'איז א שיינע זאך, צדקה איז א גרויסע מעלה, אבער דאס איז נישט קיין סיבה אז מ'זאל מרבה זיין אויף פורים אויף משלוח מנות, איידער מרבה זיין אויף משלוח מנות מיט סעודות זאלסטו מרבה זיין אין צדקה. פורים איז דער צייט פון פראוועט פורים, לגבי פורים דארף מען מרבה זיין אין משלוח מנות און סעודת פורים, וואס פארא שכל איז דאס אויף מרבה זיין אין צדקה אויף פורים?

דער אמת איז אז פריער, ס'איז פאראן, כ'גיי נישט ארומרעדן די פשט אין נגלה, ס'דא פארשידענע טעמים אויף די מצוות, סיי פון פון וועגן משלוח מנות, מתנות לאביונים, פארשידענע טעמים וואס ברענגט זיך אין אחרונים, וואס איז דער טעם וואס מ'האט מתקן געווען די מצוות בנוגע צו פורים. אבער פאראן ווי משמע אינטערעסאנטע זאך, דער פסוק זאגט דאך אין איין פסוק לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. די פשטות משמעות פון פסוק איז, די מצוה איז מען דארף מאכן די טעג ימי משתה ושמחה, דארף מאכן די טעג פרייליכע טעג, מיר דארפן דאס מאכן פרייליכע טעג, ווי אזוי? ווי אזוי? דורך משלוח מנות, דורך מתנות לאביונים, דורכן סעודה, דורך די אלע פרטים מאכט מען דעם טאג, דורך דעם ווערט עס ימי משתה ושמחה. עס איז נישט סתם צוויי דריי פארשידענע מצוות וואס מען דארף טון דעם טאג, מען דארף אויפמאכן די טעג דארף עס זיין פרייליכע טעג, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, מיט משלוח מנות מיט מתנות לאביונים און מיט דעם מאכט מען דאס פרייליכע טעג, אזוי ווי פשטות משמעות פון פסוק און אין רמב ם ווייזט זיך אויך אזוי. אינטערעסאנט ווי דער רמב ם זאגט אין פרק ב זאגט אזוי אין הלכה ט ו בשעת ער רעדט אויף מצוה פון סעודה מיט משלוח מנות זאגט דער רמב ם אזוי איך גיי באלד רעדן חסידות עס איז נישט נאר עס איז זאגט ער אזוי כיצד חובת סעודה זו וואס איז דער חיוב ווי דארף מען פראווען די סעודה, שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשיכרות. ושותה יין עד שישתכר וירדם בשיכרות, דאס איז דער, כ'מיין דער רבי איז מדגיש, דאס איז דער חיוב הסעודה, מען דארף טרינקען וויין עד שישתכר, אט אזוי דארף מען פראווען דעם סעודה. דעם סעודה דארף דארף ברענגען צו א מורא'דיגע שמחה ביז אז מען ישתכר, גייט ארויס פון זיינע פון זיינע כלים, מען גייט ארויס פון זיינע הגבלות, א מורא'דיגע פרייד. עד שישתכר, ער גייט ארויס אינגאנצן פון זיינע כלים, ער איז מורא'דיג צופרידן אן אן אן א הגבלה, אן דער הגבלה פון זיין רעגולער צמצום ווי ער האט, ער גייט ארויס פון זיינע הגבלות, ער ווערט אינגאנצן צופרידן, ישתכר עד שירדם. דערנאך זאגט ער וכן, בהמשך אין דעם זעלבן הלכה צו דעם סעודה, וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל, צו זיין צו לרעהו. און דער רמב ם זאגט ואם אין לו ואם אין לו מחליף עם חברו זה שולח לזה סעודתו איך זיך פון רמב ם איז משמע וכן ער זאגט בהמשך צו דעם חיוב פון סעודה זאגט דער רמב ם וכן חייב אדם לשלוח מנות לרעהו ס'איז נישט עפעס א באזונדערע מצוה דא די חיוב סעודה וואס פראווען דיין אייגענער סעודה עד שישתכר עד שירדם און דערנאך איז דא א צווייטע מצוה מצוה שניה דער רמב ם זאגט וכן חייב אדם לשלוח מנות לרעהו הייבט אן די הלכה כיצד חובת סעודה זו ווי איז דער חובה פון דער סעודת פורים און ער איז ממשיך. מתקן זיין א סעודה, ישתה יין, וכן חייב אדם חייב לשלוח לרעהו, משמעות איז אז דער וכן דאס וואס ער איז שולח משלוח מנות לרעהו איז אויך א המשך צו דעם חובת הסעודה, נישט א נייער חובה, אזוי ווי דער רמב ם זאגט נישט אין מקרא מגילה עפעס כיצד חובת סעודה זו וכן יקרא מגילה, דאס איז א באזונדערע מצוה, פון רמב ם משמע אז דער דין משלוח מנות איז. נישט נאר ער זאל אליין פראווען א סעודה, נאר ער זאל מאכן זיכער אז אנדערע האבן עסן פארן סעודה. ס'איז אויכעט, דאס הייסט אידן דארפן זיך פרייען פורים, דארפסטו מאכן זיכער אז דו זאלסט זיך פרייען, דארפסט מאכן זיכער אז דיין חבר רעהו זאל זיך אויך פראווען פורים. ס'איז אויכעט א חלק פונעם לעשות אותם ימי משתה ושמחה. מיט וואס? מיט וואס? דער רמב ם למשל אין הלכות סוכה זאגט דער רמב ם שטארק אז בשעת א איד, מאכט זיכער, א מענטש פרייט זיך אליין איז דער שמחה נישט בשלימות, בשעת ער מאכט זיכער אז רעהו האט וואס צו עסן, רעהו איז צופרידן, בשעת אנדערע ארום אים זענען צופרידן, זיינע חברים זענען צופרידן, איז דאס מרבה די שמחה זיינע. מיט וואס פראוועט מען שמחת פורים? מיט דעם וואס מען איז אליין, האט אליין א גוטן סעודה, און איש ישתכר עד שירדם, און בשעת ער מאכט זיכער אז זיינע רעהו, זיינע נאנטע באפריינדעטע, זיינע חברים האבן אויכעט וואס צו עסן סעודת פורים. דאס איז אויכעט א המשך צו דעם שמחה וואס דארף זיין פורים. איז לפי זה מסתבר אויכעט אז דער המשך בנוגע צו מתנות לאביונים איז אויכעט איז אויכעט א זאך וואס איז מרבה אין שמחת פורים איז אזוי א מענטש בכדי ער זאל זיך פרייען פורים ווי עס דארף צו זיין דארף ער אליין האבן א סעודה מאכן זיכער אז זיינע פריינט האט א סעודה און אויכעט ברענגען שמחה צו עניים ואביונים משמח זיין עניים ואביונים. דאס איז די רמב ם זאגט א לשון אין די הלכה וואס איך האב פריער דערמאנט, לשמח, אין שם שמחה גדולה לשמח לב עניים. איז פאראן צדקה נארמאל איז וואס מען איז ממלא יענעמ'ס באדערפענישן, דאס איז דער תוכן פון מצוות הצדקה, א מענטש דארף עפעס דארף מען עס ממלא זיין. מתנות לאביונים איז נישט דער ווארט ממלא זיין יענעמ'ס צרכים. נישט דאס איז דער נקודת המצוה, נקודת המצוה איז, פורים דארף מען מאכן זיכער אז אלע זיינען צופרידן, ס'איז דא א ספעציעלע מצוה מאכן אויכעט אן עני ואביון צופרידן, לשמח לב עניים ואביון, ווי מאכט מען אים צופרידן? ביי געבן אים א פרוטה, אבער נישט דער ווארט איז דא דער מצוות הצדקה וואס איז דא אין דעם, על פי פשטות דער חיוב פון פון מתנות לאביונים איז דאך נישט, אוודאי איז מען מקיים מצוות הצדקה, אבער נישט דאס איז דער מכוון המצוה, מכוון המצוה איז לשמח לב עניים, דערפאר זאגט דער רמב ם דא, דער רמב ם זאגט לשמח לב עניים ואלמנות ויתומים, וואס האט דאס שייכות מיט מתנות לאביונים? אויב ס'איז צדקה איז דאך נישטא עפעס א מצוה משמח זיין א אלמנה, נישט דאס איז מצוות הצדקה, נאר דער רמב ם וויל דאך ארויסברענגען מ מ דער תוכן פון מתנות לאביונים איז משמח זיין אן אומלל, משמח זיין א מענטש וואס איז וואס איז וואס האט נישט קיין שמחה, א מענטש וואס איז צובראכן, דאס איז דער תוכן המצוה מתנות לאביונים, וואס אן אלמנה לגבי שמחה איז אויך אביון, אלמנה לגבי שמחה איז אויך אז זי איז ארעם מיט שמחה, צו אן אומללע די סעימ ווי די רמב ם זאגט, די מצוה איז לשמח לב עניים ואומללים, איז דערפאר איז דאס וואס די רמב ם זאגט דא, דארף איך זאגן נאר דעם פתח אויף דעם ענין, דאס וואס די רמב ם זאגט דא אז אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים, און ער זאגט א מעלה וועלכע דעם ווערט דומה לשכינה, מצוות הצדקה מצד עצמו, מיט דעם האט מען נישט די מעלה פון דומה לשכינה. ממלא זיין יענעמ'ס באדערפענישן האט מען נישט די מעלה פון דומה לשכינה. אז מען ברענגט שמחה יענעם, דאס איז דער דומה לשכינה. דאס באלד באלד דארף מען פארשטיין. ער זאגט דאס, דער רמב ם רעדט דא נישט די מעלה פון צדקה, ער רעדט דא א מעלה, פורים איז א מענטש זאל צוקומען צו א שמחה פון א מוראדיגע פרייד. ווי קומסטו צו צו די מורא'דיגע פרייד פורים? ווי פראוועט מען פורים ווי עס דארף צו זיין? וואו אין וואס ווילסטו דיך מרבה זיין צוקומען צו א מורא'דיגע דער שמחה וואס פורים דארף צו ברענגען צו א מענטשן, דער שמחה פון עד דלא ידע? ווילסט צוקומען צו דער אמת'ער שמחה וואס פורים דארף פועל זיין ביי א אידן, איז דאס דווקא דורך משמח זיין עניים ואביונים. ווייל אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא משמח לב עניים, ווען קען ווען איז דא דער אמת'ער שמחה ביי א מענטשן, דאס מיינט דער רמב"ם, ווען קען א מענטש זיין די אמת'ער שמחה שמחה גדולה ומפוארה ביי דיר, בשעת מען איז גורם שמחה ביי אן עני ואביון, דערפאר דארף מען מרבה זיין אין שמחה. אפילו אן דער פארשטאנד פון דער ווארט, דער ווארט אליין איז א מורא'דיגע ווארט. דער רמב"ם זאגט דא אז ווען ווערט א מענטש באמת צופרידן, אין שם שמחה, א מענטש האט א סעודה און ער איז ווי שטארקער אדשער, די גרעסטער שמחה רעדט זיך, סעודת פורים, אן הגבלות, ס'קומט נישט, דער רמב"ם זאגט, אין שם שמחה גדולה ממך, ס'קומט נישט צו דער שמחה וואס ווערט, וואס מ'איז משמח לב עניים ואביונים, משמח א צובראכענער איד. עס קומט נישט צו אזא שמחה. אז דער איד קומט נישט אז דו זאלסט זיין צופרידן, קענסטו נישט זיין באמת אולטימעטלי צופרידן כל זמן מען איז נישט משמח אן עני ואביון. דערפאר איז דער שמחת פורים מחייב אז מען זאל משמח אן עני ואביון, און דווקא אין דעם קומט מען צו צו דער אמת'ער גרויסער שמחה פון פורים. אבער וואס איז טאקע די וואס איז טאקע די הבנה אין דעם? וואס איז טאקע די משמעות אין דעם? און די זאך איז אזוי, אלע וויסן וואס דער אלטער רבי רעדט, אין תורה אור רעדט דער אלטער רבי, וואס איז טאקע, וואס איז טאקע דער יסוד פון פורים, לגבי אנדערע, אנדערע, לגבי, וואס איז דער יסוד פון פורים, איז וואס די גמרא זאגט אז אז בשעת מתן תורה איז געווען קיימו וקיבלו היהודים, מתן תורה איז געווען די די קבלה, און מתן און פורים איז קיימו וקיבלו היהודים, הדר, מתן תורה איז געווען בכפייה באונס, און מתן פורים איז געווען מיט שמחה, מאהבת הנס, רש"י זאגט מ'האט מקבל געווען תורה מצוות ברצון, קיבלוה ברצונם,

אזוי ווי דער אייבערשטער איז אין סוף, איז זיין רצון און חכמה איז בלי גבול, באין ערוך העכער פון א וואס א נברא קען פארהאנדלען, א נברא איז דאך א מוגבל, אין ערוך נברא לבורא, תורה מצוות איז דער אייבערשטער'ס, איז דער אייבערשטער'ס רצון, דעם אייבערשטנ'ס, די אייבערשטנ'ס חכמה, ס'איז ענין פון בלי גבול. מתן תורה, דערפאר מתן תורה בשעת דער אייבערשטער האט געגעבן דעם תורה, ס'איז געווען מתן תורה, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן זיין תורה, זיין חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, און בשעת אידן האבן דערהערט דעם נתינה, און וואס איז געווען, פרחה נשמתם, מ'איז ארויס, מ'האט זיך פארלוירן אינגאנצן, מ'איז ארויסגעגאנגען פון די מציאות, ווייל בשעת מ'קריגט א זאך וואס איז בלי גבול, א זאך וואס איז אין סוף, מ'קריגט עפעס א חכמתו של הקדוש ברוך הוא, גייט מען ארויס פון די כלים, ווערט מען נתבטל, פרחה נשמתם. און מתן תורה איז געווען נתינת התורה, דער אייבערשטער האט געגעבן תורה צו אידן, געגעבן א ענין בלתי מוגבל צו אידן, אבער אידן זענען נאכנישט געווען כלים אויף צו מקבל זיין און ארייננעמען אין זיך דעם ענין. וויסן און זיין די ביאור אין דעם אידן האבן דאך נישט מקבל געווען ברצון הייסט מען האט דאך נישט אריין גענומען דעם ענין פון תורה און מצוות ס'איז צו הויך פאר אונז ס'איז געווען צו הויך מתן תורה אז מיר זאלן פראווען דעם ענין פון תורה און מצוות פראווען און פרעהן זיך מיט תורה און מצוות האט מען נישט געקענט מתן תורה ס'איז געווען צו הויך דער אייבערשטער האט אונז געגעבן טאקע אבער מיר זאלן זאלן קענען ווי זאגט עפרישיעטן וואס מען האט דא געקראגן און מיר קענען זאל עס קענען אפשאצן האט מען יעמאלט נישט געקענט פארקערט מען האט זיך פארלוירן פאר די גילוי פון מתן תורה פורים האט זיך אויפגעטון הדר קבלוה בימי אחשורוש, אידן האבן ווי זאגט אנגעהויבן אפרישיעטן האבן געקענט אפשאצן און קענט האבן א געוויסע דערהער, בפנימיות האבן א דערהער אין דעם אין דעם בלי גבול פון תורה ומצוות, די מתנה וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן, דאס איז דער הדר קבלוה ברצון, מען איז אליין מען האט זיך געפרייט, מען האט געקענט אפשאצן, מען האט געקענט ארייננעמען אין זיך די מעלות התורה, מען איז געווארן פארבונדן מיט תורה ומצוות ברצון. און דערפאר איז דאס א שמחה פון עד דלא ידע, ווייל מען פרייט זיך מיט תורה און מצוות אינעם פון בלי גבול. און מיר פרייען זיך דערמיט, דאס איז די אויפטו פון פורים, מען פרייט זיך מיט תורה און מצוות ווייל מען האט עס, ווייל מען האט עס, מען קען דאס, ס'איז געווארן א זאך וואס מיר קענען, מיר זענען געווארן פארבונדן מיט דעם, און מען האט עפעס א הכרה אין דעם גודל העילוי אין דעם בלי גבול פון תורה און מצוות. דאס האט זיך אויפגעטון פורים, א מורא'דיגע חידוש איבער וואס רעדט זיך אין חסידות אסאך. דאס איז אלץ אבער וואס פאר א, אוודאי איז דאס א שמחה בלתי מוגבלת, דאס איז דער שמחה פון דער סעודה וואס מען פראוועט, א שמחה עד דלא ידע, א איד דערהערט, דער גודל המתנה, דעם בלי גבול פון תורה און מצוות, דער אותי אתם לוקחים, בשעת א איד לערנט תורה האט ער דעם אותי פון הקדוש ברוך הוא, איז דארף עס גורם זיין א שמחה ארויסקומען פון די הגבלות, בשעת א איד דערהערט, דער מתנה פון תורה און מצוות וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, דארף עס באמת, איז איז קיין קיין עס דארף נישט זיין קיין הגבלות צו זיין מצוות שמחה, עס דארף אונז אינגאנצן ארויסנעמען פון אונזערע הגבלות, דער שמחה פון דעם וואס מען האט מקבל געווען תורה און מצוות. אבער אבער סוף כל סוף וואס איז דא געטראפן מיט דעם וואס מ'האט מקבל תורה און מצוות? מיר זענען געבליבן קליינע מענטשן, מיר מיר זענען מענטשן, מ'האט מקבל געווען זייער א גרויסע זאך, דער אייבערשטער איז גרויס, זיין תורה איז גרויס, זיינע מצוות זענען גרויס, און מיר האבן מק דער אויפטו פון פורים איז געווען מ אז מ'האט מיר קענען האבן עפעס א הכרה אינעם גודל המתנה, און מיר קענען זיך פארבינדן מיט גאר א העכער זאך, מ'קען זיך פארבינדן מיט א מצוה. און מ'קען זיך פארבינדען מיט תורה, אבער ווער זענען מיר אליין? מיר זענען געבליבן קליינע מענטשן, נבראים, מיר זענען מיר זענען מוגבל'דיגע מענטשן, נבראים מוגבלים, קליינע מענטשן. נאר דער תורה איז גרויס, מיר זיך פארבונדען מיט עפעס זייער גרויס, מ'איז פארבונדען מיט א זאך וואס איז בלי גבול, אבער ווער זענען מיר אליין? מיר זענען געבליבן, ווי זאגט, איינגעשרענקטע נבראים, קליינע מענטשן, איז דער שמחה יעמאלט נישט בשלימות. דאס איז די שמחה נישט בשלימות. דער אמת'ער שמחה איז בשעת א מענטש, בשעת דער מענטש בייט זיך זיין אייגענע מציאות, זיין אייגענע מהות בייט זיך. ער ווערט, ער איז נישט נאר א קליינע מענטש, א קליינע נברא, נאר ער אליין ווערט אן אנדערע סארט מהות. און און דאס דאס דאס ווילן מיר אביסל פאנאנדער רעדן. דאס איז דער דאס איז דער גודל השמחה וואס דער רמב"ם רעדט.

בשעת אבער א מענטש איז משמח לב עניים ואומללים, דאס זאגט דער רמב ם מיט דעם, וויאזוי זאגט דער רמב ם שהמשמח לב האומללים האלו, ער ווערט דומה לשכינה. נישט ער טוט א מצוה וואס א מצוה האט אין זיך שכינה. דורך דעם וואס א איד איז גורם שמחה ביי עניים ואומללים, דורך דעם ווערט ער דומה לשכינה. ער אליין ווערט אן אנדערע זאך, ער ווערט אליין דומה לשכינה. דער ענין אז א מענטש ער זאל אליין קענען ווערן דומה לשכינה, דאס איז גורם א שמחה, אין שם שמחה גדולה ומפוארה יותר מזה, אז דער מענטש כאפט זיך צום קאפ אז ער איז נישט סתם א קליינער מענטש, ער ער אליין ער כאפט זיך אז ער איז נישט ער איז נישט וואס ער טראכט ער איז, ער איז נישט עפעס א קליינע נברא וואס ער קען זיך פארבינדן מיט א תורה און מצוות, ער איז א מענטש וואס ער איז דומה לשכינה. זאגט סתם פשט דער דער זאגט א מושג פון דומה לשכינה, זאגט אין הלכה פאראן א זאך שלוחו של אדם כמותו, די לשון ווי מען זאגט איין מענטש איז דומה צו א צווייטן מענטש. וואס איז די מושג פון שליחות על פי הלכה בפשטות? שלוחו של אדם כמותו איז אזוי ווי יענעם. בפשטות, א מענטש וויל מקנה זיין זיינער א חפץ צו א צווייטן. און נאר דער בעלים קען אים מקנה זיין, מען דארף האבן דעת מקנה פון די בעלים. נאר די בעלים פון דער זאך, זיין, ער קען מקנה זיין זיין געלט צו א צווייטן מענטשן. א צווייטן וואס דער זאך באלאנגט נישט צו אים, קען נישט מקנה זיין יענעמ'ס זאך צו א צווייטן. דורך שליחות, דורך דעם וואס איך בין דיר ממנה אלס מיינער א שליח, קענסטו אויפטון א זאך וואס דו מצד עצמך דו קענסט עס נישט אויפטון. דורך דעם וואס דו ווערסט קענסט ווערן מיינער א פארשטער. דער אויפטו פון שליחות איז א צווייטן מענטשן, ווי דער רמב ם זאגט דעם לשון ער קען ווערן א עומד במקומו פון דעם משלח. איך קען שטיין אין זיין ארט, איך קען ממלא זיין זיין פלאץ. דער אלטער רבי זאגט אין שולחן ערוך אז דער שליח ווערט כידא אריכתא פון דעם משלח. דאס הייסט א שליח איצט ער פירט ער זיך נישט אלס זיין אייגענע מענטש, נישט ראובן טוט א שליחות פאר שמעון, איז עס נישט די פשט איצטער וואס ראובן טוט א מעשה, ס'איז שמעון טוט עפעס דורך ראובן. די שליחות, דאס הייסט אז ער ווערט כמותו, דער מענטש וואס וואס טוט עפעס דארט טוט עפעס א מעשה, דאס איז נישט גלאט עפעס א מענטשן וואס טוט אלס זיין אייגענער אן זיין אייגענער ביהעף, איך אליין טו א זאך, איך טו א זאך, איך ווער שמעון'ס ידא אריכתא, איך ווער דער משלח'ס ברייטער האנט אז ער קען דורכפירן זאכן דורך מיר. איז על דרך זה וואס זאגט א איד ווערט א דומה לשכינה וואס די רמב ם רעדט דא לשמח לב עניים ואומללים וואס רעדט די רמב ם א מענטש זאל די רמב ם זאגט אזוי מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים א מענטש זאל מרבה זיין אין מתנות לאביונים פון וואנעט קומט עס אז מען איז מרבה מתנות לאביונים פורים דארף מען דאך האבן אז דו זאלסט זיין בשמחה דיין סעודה דו זאלסט מאכן זיכער אז דיין סעודה זאל זיין גוט מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים הייסט אז א מענטש ליגט נישט אין זיין אייגענער שמחה. ער טראכט בכלל נישט פון זיין שמחה וועגן די שמחה פון זיינע קרובים, די שמחה פון זיינע חברים, ער גייט משמח זיין לב אביונים, ארעמע מענטשן, מענטשן וואס ווי מ'זאגט אביונים האט, ס'איז מענטשן וואס זענען אינגאנצן אן אנדערע קלעס ווי מ'זאגט פון אים, אסאך א נידעריגערע קלעס פון אים, ס'איז עניים אביונים אזעלכע ווי מ'זאגט נעבעכדיגע, נעבעכדיגע מענטשן, מענטשן וואס זענען נישט, נישט פון זיינע רייען, נישט פון זיין, נישט פון זיין, נישט פון זיין גרופ, מענטשן וואס זענען אסאך נידעריגער פאר אים, ער האט גארנישט פון דעם וואס זיי האבן, זיי זענען צופרידן, בשעת ער גיט משלוח מנות לרעהו, איז דאס גורם מער שמחה ביי אים, אז ער איז צופרידן, זיינע חברים, דער גאנצע קהילה איז צופרידן, אלע פראווען, איז דאס גורם שמחה ביי יעדן איינעם, אז עפעס דער אביון וואס, דער ווי זאגט, דער וואס האט נישט קיין שטוב, אז ער איז צופרידן, ער איז בכלל נישט, ער איז נישט פון די קהילה, ער איז נישט פון דער קבוצה, ער איז נישט פון, ער איז נישט פון, ווי זאגט, ער איז נישט פון די, פון די, פון די ציוויליזאציע, עפעס א אביון, א מענטש, א צוקראכענער. בשעת ער, וואס ליגט ער, אין וואס איז ער מרבה, אין וואס ליגט ער, אין וואס, אין וואס לייגט ער זיין, זיין חיות, ער איז, ער גיט מתנות לאביונים, אין דעם ליגט ער, נישט ער ליגט אין זיין סעודה צו מרבה זיין משלוח מנות לרעהו, ער ליגט אין מאכן א צווייטער מענטש צופרידן, און דאס ווערט זיין שמחה, דאס איז זיין פרייד, נישט וואס, וואס ער האט א שענער סעודה, זיין פרייד איז וואס ער איז גורם פרייד ביי אן עני ואביון, דאס זאגט דער רמב"ם, מיט דעם ווערט ער דומה לשכינה. דאס וואס א מענטש קען זיך אינגאנצן אוועקגעבן פאר א צווייטן מענטשן, און נישט סתם, מען זאגט אז מען זאגט צדקה זאגט מען א מענטש, יעדער, יענער האט א באדערפעניש, יענער איז א חסר, און צדקה איז איז דא א טבע הרחמנות ביי מענטשן אז יענער איז א יענעם פעלט עפעס און איך האב איך האב ברוך השם וואס איך דארף, איז דא א טבע ביי א מענטשן וואס א מענטש וויל ממלא זיין צרכים פון א צווייטן מענטשן, אבער אז מען האט דאס לעבן נישט גורם נישט ממלא זיין דעם צורך פון א צווייטן, נאר מאכן אים צופרידן, ער זאל זיין העפי, ער זאל זיין צופרידן, און אין דעם ליג איך אז יענער זאל זיין צופרידן, אין דעם ווער איך א דומה לשכינה. א מענטש מצד עצמו, זאגט אדם קרוב אצל עצמו, א מענטש מצד עצמו קען נישט צוקומען צו א מדריגה א נברא, דער בעיסיק הגבלה פון א נברא איז וואס זיין, וואס אים איז נוגע זיך, דאס וואס א מענטש קען ארויסגיין פון זיך און וואס זאל אים גורם זיין פרייד אין דעם וואס אן אביון וואס האט קיין קיין שייכות נישט מיט אים, ס'איז נישט פון זיין חברה, און דאס זאל אים צופרידן מאכן אז יענער איז צופרידן, אין דעם ווערט ער א דומה לשכינה. אין דעם, דאס איז נישט, דאס איז ווייל א ווייל א איד, ווייל א איד בעצם איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, ער דער אייבערשטנס ידא אריכתא. ער שפילט דא נישט אויף דער וועלט אלס נברא, ער שפילט דא אויף דער וועלט אלס א שליח פון אייבערשטן, ער שפילט דא אויף דער וועלט אלס עימיצער וואס דער אייבערשטער פירט זאכן דורך אים, ער איז דעם אייבערשטנ'ס א שליח, ער פירט, ער לעבט דא אויף דער וועלט, דו זאגסט, אזוי ווי א שליח, ווי ווערט מען כמותו דהמשלח? אויב איך גיי טון א מעשה ווייל איך וויל טון די מעשה, איך בין אינטערעסירט, דאס איז מיין אדזשענדע, איך בין, איך זוך דאס טון, דאס, דאס איך וויל טון די מעשה, יעמאלט בין איך נישט קיין שליח, א שליח איז דער פשט, איך טו א זאך איצטער פאר ראובן, איצטער שטיי איך אין א מצב וואס איך שטעל, איך שטעל יענעם פאר. איך בין זיינער א פארטרעטער, איך בין זיינער א פארשטייער. א איד במהותו, דאס איז א, דאס איז א מורא'דיגע מתנה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, אז א איד קען זיין דעם אייבערשטנ'ס א שליח, דער אייבערשטער קען אליין דורכפירן זאכן, מיר האבן ביי זיך כוחות פון דעם אייבערשטן. דער שמחה אז א איד דערהערט. אויף וואס איז ער? וואס וואס פאר א נישט א מענטש קען לעבן א לעבן אויף דער וועלט אלס מענטש און טון גרויסע זאכן? אז א איד דערהערט אויף וואס איז ער, ער איז א שלוחו של הקדוש ברוך הוא, ער האט אין זיך א חלק אלקי ממעל ממש, און צוליב דעם קען ער טון אין זיין לעבן זאכן נישט כפי כוחו פון א מענטשן. נישט, מ'רעדט נישט נאר אלס תורה און מצוות טון א מעשה פון א מצוה. א מענטש אין זיין אויפפירונג בכלל, אין זיין אין זיין אין פירן זיין לעבן בכלל, א איד מיט דעם וואס ער פירט זיך זיין לעבן דא אויף דער וועלט, לעבט ער נישט און ער טוט נישט זאכן אלס זיינע אייגענע זאכן, ער קען, ער איז א שלוחו של הקדוש ברוך הוא, ער קען, דער, דאס איז ווייל דער אייבערשטער פירט זאכן דורך אים, סאו ווייל דער אייבערשטער טוט און איז פועל עניינים אין וועלט דורך א אידן, בשעת א איד דערהערט אז ער איז א פארשטייער פונעם אייבערשטן אויף דער וועלט, איז דאס, דאס, אין שם שמחה גדולה ומפוארה מזה, דער שמחה פון עד דלא ידע וואס ווערט מיט דעם וואס, וואס א איד. דערהערט ביי זיך אז נישט סתם א מענטשן, ער קען אדורכפירן, איז א שליח פון אייבערשטן, ער קען אדורכפירן עניינים וואס נאר דער אייבערשטער קען אדורכפירן, און דורך אים קען זיך אדורכפירן דעם אייבערשטן זיין ענין, דאס איז דאס איז גורם א שמחה וואס אין למעלה הימנו. ווען קען מען צוקומען צו דער שמחה? ווי עס איז ווי ברענגט זיך ארויס אין דעם וואס א איד, דער גרעסטער מתנה וואס א איד האט, וואס א איד דא אויף דער וועלט איז שלוחו של הקדוש ברוך הוא, ער איז נישט סתם א מענטש, ער איז שלוחו, ער איז א פארשטייער פון דעם אייבערשטן אליין, דאס גיט זיך ארויס מיט דעם וואס אז א איד גייט אוועק פון זיין מציאות און ער לייגט זיך אריין אין מאכן יענעם צופרידן, און דאס שאפט אים פארגעניגן, דאס שאפט אים דעם שמחה. אבער דער רמב"ם זאגט אז אין שם שמחה גדולה ומפוארה מיט דעם וואס מ'איז משמח לב עניים ואביונים, ווייל דווקא אין דעם גיט זיך ארויס דעם אמת'ן מתנה פון פורים. ווייל ווי דער אלטער רבי זאגט, וואס איז דער נקודה פון פורים? דער קיימו וקיבלו, דער קיימו מה שקיבלו כבר. דאס וואס א איד, דאס דאס דאס הייסט פאר פורים מתן תורה איז אלוקות מיט א מענטשן געבליבן צוויי פארשידענע זאכן, אלוקות מיט א אידן זענען געבליבן צוויי פארשידענע זאכן, און א איד האט א זאך, קען זיך פארבינדן מיט א זאך וואס איז העכער פאר אים. מתן תורה האט ער האט ער אפילו נישט געקענט נישט געקענט האבן א הכרה אין דעם ענין פון תורה און מצוות. פורים האט זיך האט זיך אויפגעטון אז דער ענין איז נתאחד געווארן מיט אים, אז תורה און מצוות איז געווארן א זאך וואס מיר זענען געווארן כלים אויף דערצו, ס'איז געווארן ברצון, ברצון דאס מיר זענען געווארן כלים אויף דעם, איז אין דעם איז פאראן, מיר זענען געווארן כלים אויף תורה און מצוות, כלים אויף מקבל זיין אין זיך עניינים פון אלוקות, און צווייטנס, נישט נאר געווארן כלים אויף תורה און מצוות, נאר אונזער איידענטיטי כביכול האט זיך געביטן, מיר זענען, דער מהות האדם האט זיך געביטן, ער איז געווארן א דומה לשכינה, ער איז געווארן א שליח, א שלוחו של הקדוש ברוך הוא, און אין דעם, דווקא זאגט, אין דעם גיט זיך ארויס די מורא'דיגע שמחה. דער מורא'דיגע שמחה פון פורים ברענגט זיך נישט ארויס אין פראווען דעם אייגענעם סעודה, דער אמת'ער פרייד און דער אמת'ער מהות פון א אידן ברענגט זיך ארויס אין דעם וואס ער לייגט זיך אוועק אויף מאכן יענעם צופרידן. איז אינטערעסאנט איז אז ס'איז פאראן, ס'שטייט די התחלת הגזירה פון פורים, שטייט אז אז המן האט געזאגט ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, פאראן שטייט אין מדרש שטייט אז אז המלך אחשורוש יעדע זאך וואס האט זיך געטראפן דא אויף דער וועלט איז באמת געווען אויכעט אין שורש, אין שורש אין עולמות למעלה, של אחשורוש גייט עס אויפן אייבערשטן, שאחרית וראשית שלו המלך אחשורוש, און המן איז מידת הדין, המן איז מידת הדין, איז מידת הדין האט געטענה'ט, האט געוואלט מקטרג זיין אויף אידן בשעת בשעת פורים, סא דער אמת איז אז די תקופה פון פורים איז געווען דער ערשטע מאל וואס אידן זענען געווען אין גלות. זענען געווען אין גלות, און גלות איז געווען דאך געווען מצד דעם מפני חטאינו גלינו מארצינו, צוליב דעם וואס אידן זענען האבן עובר געווען אויף דעם רצון העליון און געטון נישט נישט ווי דער אייבערשטער וויל, דערפאר זענען געגאנגען אין גלות, מפני חטאינו גלינו מארצינו. איז די סיפור פון די מגילה אלע קטרוגים וואס מידת הדין קען האבן אויף א איד בשעת א איד גייט אין גלות. און וואס איז געווען די טענה פון מידת הדין צום אייבערשטן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. סא לכאורה זענען זיי אן עם אחד, וואס הייסט אן עם אחד? מ'האט זיי בוחר געווען בשעת מתן תורה האט דער אייבערשטער בוחר געווען אין א אידן, און צוליב דעם זענען אידן געווארן אויסגעטיילט פון דער גאנצער וועלט און מ'איז געווארן אן עם וואס איז פארבונדן מיטן מיטן אייבערשטן מיטן אחד, סא א גוי אחד בארץ, פארוואס זענען מיר א גוי אחד בארץ? ווייל מיר זענען פארבונדן מיט דעם שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, דאס איז דער ישנו עם אחד, האט דער מידת הדין גע'טענה'ט אז דער עם אחד איז שוין נישט ווען זענען זיי אחד, האט ער געטענה'ט, איצטער זענען זיי מפוזר ומפורד בין העמים, איצטער האבן זיי נישט קיין שייכות מיט אחד, זיי זענען אינגאנצן פארנאנדערגעשפרייט, זיי זענען פארנאנדערגעשפרייט, זיי זענען שוין געווארן א חלק פון די עמים, דאס האט ער געטענה'ט, דער עם אחד איז שוין נישט קיין עם אחד, זיי זענען געווארן מפוזר ומפורד בין העמים, זיי זענען געווארן א חלק פון אלע פעלקער. סא ער האט געטענה'ט, ווען האבן אידן א יחודיות, ווען זענען זיי מיוחד, מצד וואס איז א איד א מיוחד, ווייל ער האט מקבל געווען תורה ומצוות, דער אייבערשטער איז מיוחד, דער אייבערשטער איז אמת, דער אייבערשטער איז בלי גבול, וואס באשטייט דער דער מעלה פון א אידן אז זיי האבן מקבל געווען תורה און מצוות, בשעת מתן תורה איז וזרח משעיר למו, החזירה על כל אומה ולשון, זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין תורה און מצוות, א איד האט יא מסכים געווען מקבל זיין תורה און מצוות, בשעת א איד איז חוטא ופוגם מפני חטאינו, מען איז אוועק געגאנגען, מען האט אויפגעהערט שומר זיין תורה און מצוות, איטל ל, ישנו מן המצוות, ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, ס'איז יעמאלט איז שוין אויס עם אחד, אזוי האט ער געטענה'ט, ער האט געטענה'ט אז א איד איז נאר א איד כל זמן ער איז פארבונדען טאקע מיטן אייבערשטן, כל זמן ער איז פארבונדען מיט תורה און מצוות, ברגע ער איז מנתק זיך פון תורה און מצוות, ער ווערט, יעמאלט ווערט ער מפוזר ומפורד, יעמאלט ווערט ער בין העמים, יעמאלט ווערט ער אזוי ווי א פאלק, ס'איז נישט קיין עם אחד, ס'איז נישט קיין ספעציעלע אויס, אויסגעצייכענטע עם, דאס איז אן עם בין מפוזר ומפורד, זיי וועלן זיין אזוי ווי אלע, און דאס איז א קטרוג, בזמן הגלות האט ער געהאט אזא קטרוג. מפני חטאינו גלינו מיר זיך אוועק פון ארץ ישראל אשר מיר זענען נישטא אין בית המקדש אזי דאס וואס לפועל ממש אויף דער וועלט זענען אידן מפוזר ומפרד בין העמים ס'איז היינט איז דאך די אלע מאמרי רז"ל אז אז אז דאס איז פיזרן לבין האומות איז עס שוין נישט בלייבט מען א אידן אבער על פי פשט איז מידת הדין יעמאלט האט פארשטאנען אז אידן זיינען אוועק פון ארץ ישראל דער גאנצער מכוון פון מתן תורה איז געווען בצאתם ממצרים זאל זיין מתן תורה און דערנאך אריינגיין אין ארץ ישראל להביא אל ארץ זבת חלב ודבש אזוי האט דער אייבישטער געזאגט גלייך ביי יציאת מצרים והוצאתי ולקחתי וגאלתי אתכם והבאתי אתכם אל ארץ טובה ורחבה, בשעת ער האט געזען אז א אידן אז דער איד איז נישט אין ארץ ישראל, ס'איז בנים שגלו מעל שולחן אביהם האט ער געהאלטן אז עס איז שוין נישט קיין בנים, אז מען געפינט זיך בין העמים דאס איז דאך דאס גופא א ראיה אז מען איז שוין געווארן ווי אלע אנדערע פעלקער, שוין נישט מיוחד, האט ער געקענט, און זיי האלטן נאך, זיי האלטן נאך אז זיי זענען יא מיוחד, זיי פירן זיך, זיי זענען עפעס אנדערש ווי אלע, זיי האלטן זיך אנדערש, דארף מען זיי דארף מען זיי מכלה זיין, דארף מען זיי הרג'נען. און עס קען זיין סתם אז המן האט געוואלט מידת הדין טענה'ט מען זאל טאקע נעמען עפעס א בחינה, נעמען א בחינה, אויב מען קען מכלה זיין א אידן איז דאך דאס, דאס וועט גופא זיין א ראיה אז א איד איז שוין א גוי, ער האט געוואלט האבן א בחינה אויף דעם מידת הדין של מעלה אז א איד איז טאקע געווארן, איז טאקע געווארן אזוי ווי אלעמען, ווי אזוי האט ער א בחינה אין דעם, בשעת ער וועט מאכן א גזירה און עס וועט זיך אויספירן די גזירה, להשמיד להרוג ולאבד, און יעמאלט וועט מען זען אז טאקע א איד איז אזוי ווי אלע פעלקער. ס'נישט ס'נישט בנים ס'נישט בנים של הקדוש ברוך הוא. המן מידת הדין ווייסט אז ביציאת מצרים געווען ניסים און ס'איז געווען קריעת ים סוף און בני בכורי ישראל האט ער נישט געוואגט גיין גיין גיין מאכן מאכן גזירות אויף א אידן נאר ער האט געהאלטן אז בשעת א איד איז איז איז פורק אויף זיך עול מלכות שמים האלט ער אז א איד ווערט אזוי ווי אלעמען לאמיר טאקע זען אויספרובן טאקע מאכן א גזירה און עס וועט זיך אויסארבעטן ווייל ער האט געהאלטן אז שוין שוין שוין נישט נישט נישט דבוק מיט'ן אייבערשטן. און וואס איז באמת געווען דער נס פורים? דער נס פורים איז געווען, שטייט דאך טאקע אין ספרים, אז דאס וואס דער מנות הלוי ברענגט, דעם ר' שלמה אלקבץ, דער מחבר פון לכה דודי, און א שוואגער פון דעם רמ"ק, איז ער זאגט אז דאס איז דער מצוה פון משלח מנות מתנות לאביונים, איז אויף תיקון, אויף דעם ענין פון ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים, אזוי זאגט, ער טייטשט אנדערש, מפוזר ומפרד מיינט אז ס'איז בהעדר האחדות, אידן זענען פארנאנדער געשפרייט, מ'איז נישט באחדות, צווישן זיך איז מען נישט באחדות, מיט וואס איז מען א עם אחד, מיט וואס איז מען פארבונדן מיטן אייבערשטן, וואס השם אחד מיט דעם וואס מיר שטייען באחדות, מיר זענען א עם אחד, ברגע וואס מ'איז מפוזר ומפרד, מ'איז פארנאנדער געטיילט, איינער האט נישט ליב דעם צווייטן, מ'איז. מ'איז פארנאנדער געשפּרייט און אונזערע הערצער זיינען פארנאנדער געשפּרייט איינער פון צווייטן, איז דאס שוין נישט, איז דאס שוין נישט, איז דאס, האט ער מקטרג געווען. דערפאר האט מען מתקן געווען די מצוות היום אויף צו מתקן זיין דעם ענין, ווייזן אז ס'איז דא קירוב ואחווה פון א איד מיט'ן צווייטן, דאס משלח מנות, מתנות לאביונים, אויף צו ארויסווייזן קירוב וחיבה פון א איד מיט א צווייטן. און אין דעם זין, דאס זאגט ער בנוגע צו אחדות מיט העדר אחדות, ועל דרך זה, וואס ליגט אין פּורים, וואס ליגט אין, המן האט גע'טענה'ט אז א איד, א איד אליין איז א מענטש ווי אלע מענטשן. ער אליין איז א מענטש ווי אלע מענטשן. ער האט א תורה, אבער ער אליין איז א מענטש ווי אלע מענטשן. וואס ווייזט מתנות לאביונים? וואס ווייזט פורים? פורים ווייזט אז א איד איז נישט נאר א איד, א איד איז אנדערש. דער סוד אז פורים טוט מען שלח מנות אליין, די שמחה עד לא ידע אליין, וואס איז דאס? ווייל א איד האט א דערהער, האט א הכרה אין דער מעלה פון תורה ומצוות. דאס איז אליין א פלא אז א נברא מוגבל, א מענטש, זאל קענען האבען א הכרה, קענען מתקשר זיין מיט א ענין וואס איז בלי גבול, דאס אליין איז א ביטוי אז א איד איז נישט א מענטש ווי אלע מענטשן, ער איז א כלי צו א ענין בלתי מוגבל, ער איז א כלי צום אייבערשטן, ער איז א כלי צום אייבערשטן, דאס איז שוין אויך א שינוי אין דער מהות פון דעם מענטשן אליין, און און מער מער גיט זיך דאס ארויס אין דעם ענין פון מתנות לאביונים, ווייל אין אין דעם ענין פון משלוח מנות און און און סעודת פורים איז א איד טאקע איז מקושר מיט א העכערע זאך, ער האט מיר זאגן העכערע סענסעס אויף צו אפשאצן, אויף צו מייקר זיין, אויף צו זיך פרייען מיט א ענין בלתי מוגבל, פרייען זיך אויף א אויף א נס וואס איז העכער אינגאנצן פון גדר הבריאה, ענין פון בלי גבול, חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אבער עס קומט נישט צו מתנות לאביונים וואס יעמאלט א איד ברענגט זיך ארויס ווי ער אליין איז א דומה לשכינה. ווייל דער אייבערשטער האט אונז בוחר געווען אלס זיין זיינע פארשטייער אויף דער וועלט, איז דאס שוין א שינוי געווארן אין דעם עם. ס'איז א נברא מצד עצמו, א מענטש קען נישט זיין קיין פארשטייער פון אייבערשטן, אזוי ווי א בעל חי קען נישט זיין א שליח פון א מענטשן, א בעל חי קען נישט פארשטיין א מענטש, קען אים נישט פארשטעלן. דאס וואס א נברא קען זיין דעם אייבערשטנ'ס שליח דורך ער זאל זיין דער ידא אריכתא פון אלוקות, דורכפירן געטליכע זאכן דא אויף דער וועלט איז ווייל דער איד איז נישט א מענטש ווי אלע מענטשן, דער אייבערשטער האט אים אויסדערוועלט, אים אויף, געמאכט א העכערע מענטש, געמאכט א העכערע מהות. און דער מתנות לאביונים ברענגט ארויס אז דער עם, דער עם טאקע איז אן עם אחד, נישט נאר אז זיי זענען פארבונדן מיט אן אחד, אבער דער עם איז א מיוחד'דיגער עם, דער עם אליין איז א דומה לשכינה, דער עם אליין איז א חלק אלוקה ממעל ממש. דאס איז אויך וואס וואס וואס עס שטייט אז אז. דעם עס שטייט אז דער ט"ז און דער לבוש ברענגט אין הלכות חנוכה אז חנוכה, פורים פראוועט מען דאך מיט אכילה ושתיה מיט א משתה מיט א סעודה גשמית און חנוכה פראוועט מען מיט עניינים רוחניים דער נר איז דער לבוש, ט"ז מבאר אז באוואוסט אז חנוכה איז געווען דער גזירה אויף תורה און מצוות און פורים איז געווען דער גזירה נישט אויף תורה און מצוות פורים איז געווען דער גזירה אויף די גופות פון א אידן אויף זייערע גופים וואס וואס המן הרשע האט נישט געהאט טענות אויף תורה און מצוות אליין אויף די רוחניות, ער האט געטענה'ט אז זיי, די גופות פון א אידן איז עפעס אנדערש, דאס איז געווען זיין טענה, דער גוף זיינער איז נישט דאס, דער גוף זיינער איז גלאט א מענטש. און דער יום דער יום טוב פון פורים איז וואס וואס ברענגט ארויס פורים אז דער איד איז נישט א מענטש ווי אלע מענטשן, מ'פראוועט אט טאקע די גופות פון א אידן, דער גוף פון א אידן איז אתה בחרתנו מכל העמים, נישט נאר וואס נתן לנו את תורתו, נאר וואס בחר בנו אליין, וואס א איד, דער גוף פון א אידן איז טאקע אנדערש, דער עצם מציאות פון א איד איז טאקע אנדערש, דער איד טאקע אליין איז עפעס אנדערש, אן תורה און מצוות, דער איד אליין איז שלוחו של הקדוש ברוך הוא, דער איד אליין איז דומה לשכינה, דאס איז טאקע, און דאס דווקא רופט ארויס דער מורא'דיגע שמחה פורים, דער שמחה עד דלא ידע, וואס א איד דערהערט אז ער איז נישט נישט קיין קליין, דאס. נישט וואס ער איז ער איז נישט קיין קליינער נברא, נאר ער איז א חלק, ער איז דבוק מיטן אייבערשטן, ער איז א חלק אלוקה ממעל ממש, ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול. דאס איז א נקודה אויף פורים.